אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, סאו זעמיר אונז ממשיך היינט די שירת הים, וואס די אידישע קינדער האבן אלע באקומען בנבואה, ווייל זיי האבן געהאט ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, האט די אייבערשטער זיי געגעבן די נבואה, זיי האבן אלעס אין איין טאן און איין סאנג האבן זיי געזינגען די שירת הים, זאגן זיי ווייטער פסוק ג', השם איש מלחמה די אייבערשטער איז דער איש מלחמה דער בעל הבית פון מלחמה, וואס הייסט שלא כמלך בשר ודם וואס איז א גיבור מלחמה און ער ניצט זיין גבורה, די הייליגע באשעפער ניצט. תכסיסי מלחמה, ער נוצט מלחמה סטראטעגיע, דורך דעם וואס ער מאכט אז די מצריים זאלן מיינען אז ס'איז בעצם ער, זיי זאלן זיך טועה זיין און אריינוואקן ווי אזוי דער מלבים לייגט הערליך שיין אראפ. סאו מילא השם שמו, די אייבערשטער טוט נישט מלחמה מיט זיינע כלי זיון, נאר די אייבערשטער טוט מלחמה מיט זיין נאמען השם, ווייל אז נישט, אז מען לערנט נישט אזוי אריין, איז דאך האסט דאך שוין געזאגט אז השם איש מלחמה, די אייבערשטער איז יוד קיי ואו קיי, וואס פעלט אויס צו זאגן אז השם שמו? ניין, נישט שלא כמלך בשר ודם וואס האלט מלחמה מיט כלי זיון, נאר ער טוט מלחמה האלטן מיט זיין נאמען השם. זאגט דער הייליגער פסוק ווייטער, מרכבות פרעה וחילו. וויאזוי ווייס איך אז השם איש מלחמה וועגן מרכבות פרעה וחילו די מרכבה די רייטוועגענער פון פרעה און זיינע אלע מיליטער ירה בים האט ער אריין געשליידערט אין וואסער אריין ומבחר שלישיו און די אויסדערוועלטע פון זיינע גענעראלן נישט פון זיינע די די גענעראלן וואס זיי זענען אויסדערוועלטע וויאזוי רש י זאגט דא איז טבעו בים סוף האט די אייבערשטער געמאכט כאטשיג זיי האבן געהאט די גבורה צו קענען אביסל ארויס שווימען זיי האבן זיך שוין געקלעטערט אלמאסט טאוערדס די ענד פון די ים סוף האט די אייבערשטער געברענגט די די עמוד האש, און ס'האט געמאכט ברענעדיג הייס דארט אין די מאראסט, און ס'האט זיי צוריק אריינגעשלעפט אין וואסער. און פארוואס האט עס זיי צוריק אריינגעשלעפט אין וואסער? כדי ס'זאל זיין א מציאות אז תהומות יכסיומו, די תהומות, די וואסער, זאלן זיי איבערדעקן, כדי אז די פיש זאל זיי נישט אויפעסן, און אויך אז די היץ, די היט פון פון די עמוד האש, און אויך די זון זאל נישט פארלענדן זייער פעיס, זאל נישט ווערן אוועקגערוקט זייער פעיס, כדי אז ווען מען שטופט זיי ארויס זאלן די אידן נאך קענען זען, יא, ער האט מיך געפייניגט, יענער האט מיך געפייניגט, און ירדו במצולות, זענען אראפגעפאלן, צו די טיפענישן פונעם וואסער, כמו אבן, אזוי ווי א הארטע שטיין, און רשי גייט דא אריין, וואס עפעס שטייט דא, כמו אבן, שפעטער שטייט צללו כעופרת, און א אנדערמאל שטייט כקש, ס'איז אלעס לעוועלס, די גרעסטע רשע איז אראפגעפארן אזוי ווי א שטרוי וואס וואס נידערט זיך זייער שטאטעלעך אראפ, די די אביסל ערליכער זענען אראפגעגאנגען אזוי ווי א שטיין, וואס איז העוויער ווי קש אבער נישט אזוי העווי ווי עופרת, די דריטע לעוועל איז אראפגעגאנגען אזוי ווי עופרת וואס דאס איז לעד וואס איז די העוויעסט מאטעריאל אז עס זענען אז די וואס האבן די ווייניגסטע געפייניגט די אידן האבן האבן געהאט די ווייניגסטע צרות. מילא זאגן די אידישע קינדער ימינך השם דיין רעכטע הענט נאדרי בכח וואס דאס איז באשיינט מיט כח, ימינך השם די און וואס איז די ארבעט פון די רעכטע הענט וואס וואס האט אזויפיל כח, ימינך השם דיין רעכטע הענט תרעץ אויב טוט צוברעכן די פיינט אדער אנדערע האט רש י נאך פשטים אז ימינך השם ס'הייסט די די רעכטע האנט טוט טאקע חסד מיט די אידישע קינדער אבער די לינקע הענט וואס איז מידת הדין וואס ווען די אידישע קינדער טוען רצונו של מקום ווערט צוריקגעדרייעט אויך פאר א יד ימין פאר מידת הרחמים אז אפילו ווען די אייבערשטער ברענגט פורעניות אויף די רשעים איז עס אויך נאר כדי גוט צו טון פאר די אידן. זאגט דער פסוק ווייטער, וברוב גאונך מיט דיין גרויסע גאונות, תהרוס קמיך האסטו געטון צעברעכן די וואס שטעלן זיך אויף קעגן די אידישע קינדער, תשלח חרונך, דו האסט געשיקט דיין צארן, און די צארן אליינס האט געארבעט אז יאכלמו כקש האט זיי אויפגעגעסן אזוי ווי א פייער וואס פארברענט קש, שטרוי, וואס עס בלייבט נישט איבער קיין שריד ופליט, שלא כמלך בשר ודם, וואס וואס זיין כעס אליין האט נישט קיין כח צו צעברעכן יענע, די אייבערשטער דזשאסט ביים שיקן זיין כעס, ווערט ווערן די מצריים אינגאנצן אויפגעגעסן, וברוח אפיך און מיט די לופט וואס קומט ארויס פון דיינע נאז לעכער נערמו מים, האבן זיך אויפגעפיילט, אויפגעסטעקט, די וואסער איינס אויפן צווייטן, און נישט אז ס'האט זיך גלייך צורינען, ניין, נצבו ס'איז געבליבן שטיין כמו נד אזוי ווי א מויער, נוזלים די רינעדיגע וואסער, און קפאו, ס'איז געווארן פארגליווערט, תהומות, אלע תהומות אונטער די פיס ווי די אידישע קינדער זענען געגאנגען בלב ים אינמיטן די סענטער פון די וואסער. זאגט דער פסוק ווייטער, אמר אויב ארדוף, סאו די אידישע קינדער זאגן ווייטער זייער שירה, אמר אויב דער פרעה דער אויב דער פיינט האט געזאגט פאר זיינע חברה ווען ער האט זיי געוואלט מפתה זיין אז זיי זאלן מיטקומען מיט אים, נאָכצולױפֿן די ייִדן, ארדוף לאָמיר נאָכלױפֿן די ייִדן, אשׂיג לאָמיר זײ דערגרײכן, און אחלק שלל לאָמיר זיך צעטײלן מיט דער רױב, און תּמלאמו נפֿשי לאָמיך מיר ערפֿילן מײַנע תּאװות, דורך דעם װאָס איך װעל זײ הרגענען, אריק חרבי איך װעל אַרױסשלעפּן מײַן שװערד פֿון איר האַלטער, און תּורישמו ידי און איך װעל זײ פֿאַראָרעמט מאַכן, קיצור ס'איז דאָ דאָ לעװעלס װאָס דער מדרש לײגט אַראָפּ ס'איז געװען דאָ דרײַ לעװעלס פֿון מצרים, אײנער האָט געװאָלט נאָר די געלט, אײנער האָט געװאָלט סײַ די געלט און סײַ טױט, און איינער האט געוואלט נאר טויט, סאו דער וואס האט געוואלט נאר געלט האט האט פרעה זיי מפתה געווען און ער האט זיי געזאגט אחלק שלל, אונז וועלן זיך צוטיילן, סאו וועסטו האבן אסאך געלט. די וואס האבן געוואלט נאר טויט פאר די אידישע קינדער, אויף דעם האט פרעה געזאגט תמלאמו נפשי לאמיר ערפילן אונזער תאוות זיי צו הרג'נען, און די וואס האבן געוואלט סיי טויט און סיי געלט, האט פרעה געזאגט אריק חרבי לאמיר אויס ארויסשלעפן אונזערע שווערדן פון פון אירע האלטערס און תורישמו ידי לאמיר זיי ארעם מאכן דורך דעם וואס אונז טוען מיר זיי רויבן, דאס הייסט לאמיר סיי הרג'נען און סיי זיי צורויבן זייער וועלט. זאגט דער פסוק ווייטער נשפת דו האסט געטון בלאזן ברוחך מיט דיין לופט, כסמו ים און דאס האט געמאכט אז די וואסער זאל צוריק פאלן כסמו ים און ס'האט זיי צוגעדעקט, סאו בעצם ס'איז שלא כדרך הטבע, ווייל ווייל יוזשעלי די לופט וואס קומט ארויס פון די נאז לעכער איז אזעלכע הייסע לופט, וואס דאס דארף טעקניקלי מאכן אז ס'זאל זיך צולאזן, איז געווען די אפאזיט, דורך די אייבערשטער'ס הייסע לופט פון זיינע נאז לעכער איז עס געווארן הארט ווי א שטיין, איז מה שאין כן דא שטייט נשפת ברוחך די אייבערשטער האט געטון בלאזן מיט זיין מויל וואס יוזשעלי די לופט פונעם מויל איז אביסל קיהלער וואס דאס וואלט טעקניקלי געדארפט מאכן אז די וואסער זאל פארגליווערט ווערן איז געווען אפאזיט אז כסמו ים ס'איז צוריקגעפאלן די נד ס'איז צוריקגעפאלן די מויערן און ס'האט זיי צוגעדעקט און צללו כעופרת זיי האבן אראפגענידערט צו די צו די מצולות של ים צו די טיפעניש פונעם וואסער כעופרת אזוי ווי לעד אזוי ווי בליי במים אדירים אין די שטארקע וואסערן אדער נאך א פירוש במים אדירים די שטארקע מצרים האט די אייבערשטער אראפגענידערט אזוי ווי לעד אין וואסער אריין, סאו פירן די אידן אויס, מי כמכה באלם השם ווער איז נאך אזוי גרויס ווי דיר, צווישן די שטארקע, הייליגע באשעפער, און מי כמכה ווער איז נאך אזוי ווי דיר נאדר בקדש וואס איז אזוי באשיינט מיט הייליגקייט מיט דיין הייליגער כסא הכבוד, נורא תהלות ס'איז א פארכטיגע זאך דיך צו לויבן, פארוואס ווייל וויפיל מען וועט דיך לויבן איז נישט גענוג, און עשה פלא דו טוסט וואונדערליכע זאכן, נטית ימינך וואס איז דיין וואונדערליכע זאך וואס דו האסט געטון אז נטית ימינך דזשאסט מיטן לייגן דיין האנט האסטו זיי פארלענדט, וואס שלא כמלך בשר ודם, אזוי ווי רשי ברענגט דא א עקזעמפל, א משל צו א גלאזערנע כלי וואס א מענטש האלט ער דארף דזשאסט אוועקנעמען זיין הענט און ס'פאלט אראפ און ס'צוברעכט זיך, ער דארף נישט טון קיין עקסטערע פעולה, זעלבע זאך די אייבערשטער דארף נישט טון קיין עקסטערע פעולות ער דארף דזשאסט אוועק נעמען זיין הענט, זיין השגחה פרטיות און די מצריים באקומען א מפלה, און תבלעמו ארץ און די ערד האט זיי איינגעשלינגען. פארוואס האט די ערד זיי איינגעשלינגען ווייל זיי האבן געדארפט באקומען א שכר אויף דעם וואס זיי האבן געזאגט השם הצדיק און ואני ועמי הרשעים, מילא די אייבערשטער האלט דאך נישט צוריק קיין שכר פון קיין איין בשר ודם, מילא וועגן דעם האבן זיי באקומען א שכר אז זיי זענען זוכה געווען צו קבורה. נאך א פירוש אויף דעם פסוק איז דא אז נטית ימינך האט דער אייבערשטער געשוואוירן פאר די פאר די ערד אז מען גייט זיי נישט האלטן אקאונטעבל ווייל די ערד האט געטענה'ט וויאזוי קען איך ארייננעמען די די מצריים ווען כ'האב אריינגענומען איין הבל דארט ווען קין האט אים גע'הרג'עט און די און כ'האב באקומען א קללה ארורה האדמה סאו ממילא וועגן דעם האט די די אייבערשטער געדארפט שווערן פאר די ערד איך וועל דיך נישט האלטן אקאונטעבל אויף דעם וואס דו נעמסט אריין די אלע מצריים איז תבלעמו ארץ גלייך נאך די שבועה פונעם אייבערשטן האט די ערד איינגעשלינגען די מצריים שמעו עמים ירגזון, סאו סאו זאגן די אידישע קינדער יעצט ווען די מצרי ווען אלע פעלקער ארום און ארום אין די גאנצע וועלט האבן געהערט די ניסים וואס איז געשען פאר די אידישע קינדער ווייל זיי האבן געזען ווי אלע וואסערן צושפאלטן זיך האבן זיי זיך נאכגעפרעגט וואס גייט דא פאר און מען האט זיי געזאגט אז די אייבערשטער טוט יעצט ניסים פאר די אידישע קינדער ביים ים און שמעו עמים האבן זיי געהערט די אלע נייעס די ניסים וואס די אייבערשטער האט געטון פאר פרעה איז ירגזון פאר די אידן און פארלענדט פרעה איז ירגזון האט זיי אנגעכאפט א מורא'דיגע אימה ופחד און חיל אחז האט אנגעכאפט א מורא'דיגע פחד פאר אלע מענטשן פון אלע ארבע כנפות הארץ און עספעשעלי די יושבי פלשת וואס זיי זיצן אויף מערב זייט און אז נבהלו אלופי אדום דעמאלטס איז נבהל ונשתומם געווארן די שטארקע פון אדום וואס זיי וואוינען אויף דרום זייט און אויך אילי מואב יאחזמו רעד די מואב די שטארקע פון מואב האט זיי אנגעכאפט א מורא'דיגע ציטער די וואס וואוינען אויף צפון זייט די מואב, און נמוגו, זיי זענען ממש צעגאנגען פון גרויס מורא, כל יושבי כנען די וואס וואוינען אויפן מזרח זייט, און רשי זאגט א סיבה פארוואס מען, אויב ווילסטו מיר זאגן מזרח מערב צפון דרום פארוואס עפעס נוצטו דווקא, כאפסטו דווקא אן פלשת, נאך מענטשן וואוינען אויף מערב און נאך מענטשן וואוינען אויף מזרח אויסער כנען, די סיבה פון דעם איז אז יושבי פלשת האבן מורא געהאט אז מען גייט זיך קומען, און נקמה נעמען אויף דעם זיי האבן אויסגעהארגעט די בני אפרים וואס זענען ארויסגעגאנגען פאר די צייט, דרײַסיק יאר פאר יציאת מצרים זענען די בני אפרים ארויסגעגאנגען, און די אלופי אדום און אילי מואב זיי שטאמען דאך פון אברהם אבינו דורך עשיו, אדער מואב וואס שטאמט פון לוט, זיי האבן געטענה'ט אז די כבוד קומט זיך פאר זיי, סאו יעצט אז זיי האבן געזען אז די אייבערשטער האט גענומען די אידישע קינדער אלץ א פאלק, האבן זיי אנגעהויבן זענען זיי געווען מורא'דיג בצער אויף דעם וואס זיי האבן פארלוירן זייער כבוד, איז יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען און אוודאי און אוודאי די יושבי כנען וואס פאר זיי קומט מען דאך זיי זענען דאך נעקסט אויף די ליסט. יעצט יעצט האט מען טאקע ערלעדיגט פרעה אבער די נעקסטע קומט מען דאך מלחמה האלטן מיט די מענטשן וואס וואוינען אין ארץ ישראל צוצונעמען אין ארץ ישראל ממילא האט זיי אלע אנגעכאפט אימתה ופחד יעצט בעטן די אידישע קינדער טאקע דאס איז געווען ביז יעצט אז תיפול עליהם אימתה ופחד סארי אז אז נבהלו אלופי אדום די אלעס די וואס אונז האבן יעצט אויסגעשמועסט אבער די אידישע קינדער בעטן א תפילה אז תיפול עליהם אימתה ופחד זאל אראפפאלן א אימתה ופחד אויף סיי די יושבי וואס די מענטשן וואס וואוינען דא נאנט און סיי אויף די וואס וואוינען ווייט בגדול זרועך און מיט דיין שטארקע כח מיט דיין שטארקע האנט ידמו כאבן זאלן זיי אלע שטיל בלייבן אזוי ווי א שטיין, ווי לאנג? עד יעבור עמך השם ביז ווילאנג די אידישע קינדער וועלן אריבערגיין דעם נחל ארנון ווען זיי גייען אדורך דעם מדבר, דעמאלטס וועט געשען ניסים אז די צוויי פעלזן שטיינער זענען זיך צוזאמגעקומען און אויסגעהארגעט די אלע אמוריים וואס האבן געוואלט אראפווארפן חיצים אויף די אידישע קינדער, און עד יעבור עם זו קנית ביז די אידישע קינדער גייען אריבער דעם ירדן. זאלן אלע פעלקער ארום און ארום מורא האבן פון די אידן און זאלן נישט קומען מלחמה האלטן, און דא שטייט עם זו קנית און אין די פריערדיגע פסוק שטייט עם זו גאלת, וואס דו האסט אויסגעלייזט, וואס עפעס? ווייל דא בעטן זיי א תפילה אויף להבא שוין נאך מתן תורה וואס דעמאלטס זענען די אידישע קינדער שוין א עם זו קנית, זיי זענען שוין געאונט ביים הייליגן באשעפער. סאו וואס זאגן די אידישע קינדער, תביאמו ברענג אונז אריין ותטעמו טו אונז איינפלאנצן בהר נחלתך אויפן הר הבית, וואס מכון לשבתך וואס דער הר הבית איז מוכן איז רעדי לשבתך אז ס'זאל זיין דארטן געבויט א בית המקדש פאר דיין כבוד, דאס איז פשוט פשט, אבער רשי זאגט. אז בהר נחלתך איז אויפן הר הבית מכון אז די ווארט מכון איז פון די ווארט איז די זעלבע מינינג ווי מכוון אז ס'איז מכוון לשבתך אז די בית המקדש של מטה איז מכוון כנגד די כסא הכבוד פונעם הייליגן באשעפער וואס די כסא הכבוד איז פעלת השם האט די הייליגע באשעפער געמאכט נאך פאר ששת ימי בראשית און מקדש די בית המקדש וואס השם כוננו ידיך וואס די אייבערשטער האט געמאכט מיט זיינע צוויי הענט רש י אויפן ערשטן פשט איז מקדש אז זיי זענען מתפלל אויפן בית המקדש הראשון די אייבערשטער זאל זיי בויען די בית המקדש, אבער רש י אין צווייטע פשט איז אז זיי זענען מתפלל אויף לעתיד לבוא די הייליגע באשעפער אז דעמאלטס לעתיד לבוא וועט די אייבערשטער ווען ס'וועט זיין א מציאות פון השם ימלוך לעולם ועד וועט די אייבערשטער בויען דעם בית המקדש השלישי מיט זיינע צוויי הענט און דעמאלטס וועט קיינער שוין נישט קענען צעווארפן פירן די אידן אויס זייער תפילה השם ימלוך לעולם ועד די הייליגע באשעפער זאל זיין דער מלך אויף שטענדיג. ער זאל אייביג געוועלטיגן אויף די וועלט, כי בא סוס און דער פסוק פירט אויס, ווען איז די זאך געשען, ווען האבן די אידישע קינדער געזינגען שירה, דאס איז געווען כי בא סוס פרעה ווען די סוס פרעה ברכבו ובפרשיו זענען אריינגעקומען דארטן בים, און וישב השם עליהם און די אייבערשטער האט צוריק געקערט את מי הים אויף זיי און זיי געהארגעט, און דעמאלטס בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, די אידישע קינדער זענען יא עט די סעים טיים געגאנגען, וביבשה בתוך הים, דעמאלס האבן די אידישע קינדער געזינגען שירה, אדער ווי די אנדערע מפרשים זאגן אז דאס איז יא א חלק פון די שירה, דאס איז לשיטת רש י אז די כי בא סוס פרעה איז א אויספיר ווען ס'איז געשען, איז לויט דעם קומט אויס אז די אידישע קינדער האבן נאך געזינגען שירה ווייל זיי זענען געווען אינעם ים, וואס דאס איז א שטיקל דוחק, ווייל די אידישע קינדער האבן דאך נאך געדארפט זען ווי די מצריים ווערן אויסגעשפיגן און זיי שטארבן אין פראנט פון זייער פעיס, מילא וועגן דעם נעמען אנדערע ראשונים אן אז די פסוק איז נאך א חלק פון די שירה. אז כי בא סוס פרעה איז דאס טוען זיי נאך אלץ מקלס זיין דעם הייליגן באשעפער און דער אור החיים זאגט אז ס'שטימט זייער גוט, פאר פארוואס בעט מיר אז השם ימלוך לעולם ועד ווייל ביזדערווייל האסטו נאר קעיר גענומען פון פרעה אבער ס'איז דאך נאך דא אנדערע רשעים ס'נאך דא אנדערע עבודה זרות די אייבערשטערס נאמען איז נאכנישט גרויס אויף די וועלט מילא ווייל ס'איז געווען כי בא סוס פרעה וועגן דעם בעט מיר אז השם ימלוך לעולם ועד די אייבערשטער זאל געוועלטיגן אויף שטענדיג און אוועקנעמען אלע רשעים און אויסהרג'נען אלע עבודה זרות און זאלסט מיר האבן א סוקסעספול דעי.